שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר, און ס'איז זומער אויף דער וועלט, ס'איז זומער אויף דער וועלט מיינט אז ס'איז הייס, עס קומען אונטער היצן, און אונז האמיר ליב, ווען מען רעדט פונעם וועטער האמיר דאך אייביג ליב צו וויסן פאראויס, וואס גייט זיין דער וועטער מארגן, וואס גייט זיין דער וועטער סוף וואך, למאי נפקא מינה, כ'ווייס, למקח וממכר לשופר ללולב, באט אונז האמיר דאס ליב צו וויסן, דאס איז עס, יא? איז די וועטער רעדט אסאך מאל טערקיש. איך מיין ער זאגט אונז וואס ס'גייט זיין, ס'גייט זיין זיבעציג דעגרי, אכציג, ניינציג דעגרי, און ער לייגט צו פארשידענע פירושים, ער איז ממתיק דעם פסק פונעם וועטער, די נביאה, מיט דיבורים וואס זענען נישט אייביג קלאר, יעצט איז זומער, קען קומען אזוי, די וועטער גייט זיין צוויי און ניינציג. מיט א היט אינדעקס פון כ'ווייס נישט כך וכך. און עס קומט צו ווינטער איז דא ווינד טשיל פעקטער, און נאכדעם איז דא אזוי, די וועטער איז דרײַ און צוואַנציק, די ריעל פיעל טעמפעטשור איז זעכצן. וואס זאגסטו דא רבי? זאג מיר וואס דו זאגסט דא, איז לאמיר זען וואס זאגט ער דא, און לאמיר פרובירן צו פארשטיין וואס די דיבורים מיינען. איז דארף מען צום אלעם ערשטן וויסן א כלל, אז די גוף, אונזער קערפער, האט א געוויסע טעמפעראטור, זאגן מיר געווענטליך האט עס א געוויסן גראד, און דער דורכשניט איז זיבן און נײַנציק דעגרי פארנהייט, דאס איז ארום זעקס און ביסל מער ווי זעקס און דרײַסיק, זעקס און דרײַסיק פוינט עלף סעלסיוס, דאס איז די דורכשניטליכע טעמפעראטור פונעם מענטשליכן גוף. די לופט אויף די גאס, אינדרויסן פון שטוב, אין שטוב קען מען עס קאנטראלירן, ס'איז דא הייצונג, ס'דא עירקאנדישן, אבער אינדרויסן איז די טעמפעראטור, די גראד פון די לופט, איז בדרך כלל, אפט, כ'מיין רוב מאל, איז עס קעלטער ווי די טעמפעראטור פון אונזער גוף, פון די הויט, לאמיר גיין מיט די הויט, ווייל דאס איז די חלק פונעם גוף וואס קומט אין קאנטאקט מיט די לופט אינדרויסן. איז די, ס'דא פלעצער פארשטייט זיך וואו ס'איז גאר הייס, און ס'מאכט זיך נישט זעלטן אז די טעמפעראטור אינדרויסן איז הייסער ווי די טעמפרעטור פונעם גוף, און ס'זאמיר צוקומען צו דעם באלד. קודם לאמיר גיין מיטן רוב. איז רוב מאל איז די וועטער אינדרויסן נידריגער ווי זיבן און נײַנציק גראד. אבער כדי להמחיש את הענין, לאמיר גיין מיט א מצב ווען ס'איז קאלט. לאמיר גיין ווינטער אין ניו יארק. איז לאמיר זאגן אז די וועטער אינדרויסן איז צוויי און דרײַסיק דעגרי פארענהייט, וואס דאס איז זיראו, נול, צעלסיוס. ווייס מיר אז ווען אונז גיימער ארויס אינדרויסן מיט אזא וועטער ווערט אונז קאלט. איצט פארוואס ווערט אונז קאלט? איז די תירוץ, איז אונז קאלט ווייל די לופט, די קאלטע לופט, צאפט ארויס, נעמט אוועק, היץ פון אונזער גוף. יא, ס'איז דא א כלל אז קאלטע לופט, ס'איז דא א געוויסע באלאנס. ס'איז דא א געוויסע באלאנס וואס יעדע זאך אין די בריאה כמעט, בדרך כלל האט ליב צו האבן. ס'איז א כלל אין עלעקטריסיטי, ס'איז א כלל אין פארשידענע זאכן, און די זעלבע זאך אויך מיט היץ און קעלט. קאלטע לופט וויל ווערן ווארעמער. ס'האט א סיבה. כ'מיין, די סיבה איז ווייל דער אייבערשטער האט עס אזוי באשאפן, אבער פון די סטעיטמענט ביז די פראצעדור, ביז די תוצאה וואס איז געשען, איז דא הסברים, ס'איז דא פארשידענע שטאפלען וואס ס'שפילט זיך אויס, וויאזוי לופט פונקציאנירט, וויאזוי עס זעהט אויס און אבער לאמיר גראד שפרינגען פון די נקודה צו די נקודה. קאלטע לופט וויל זיך אנווארעמען, אונז שטיימיר יעצט ביי קעלט, איז במילא ווען די קאלטע לופט קומט אין קאנטאקט מיט אונזער הויט שעפט ער פון דארטן ארויס היץ, נעמט פון דארטן ארויס היץ, און אז די לופט נעמט פון אונז צו היץ, אטאמאטיש פאלט די טעמפעראטור פון אונזער קערפער און אונז הייבן מיר אן פילן קאלט. יעצט בו בזמן וואס אונז הייב מיר אן פילן קאלט, הייבט די לופט וואס איז ממש וואס שוועבט העכער אונזער הויט ווערט ווארעמער. יא, ער האט דאך צוגענומען פון אונז היץ, ער האט עס איינגעזאפט אין זיך, די לופט האט עס איינגעזאפט אין זיך, סאו די לופט איז, אונז פיל מיר קעלטער, און די צוגע'גנב'עטע היץ איז אריין אין די לופט, דעם גנב, די גנב'טע, און זי איז יעצט ווארעמער. אויפאמאל קומט א ווינט. וואס איז א ווינטל? א ווינט מיינט בסך הכל אז די לופט באוועגט זיך, לופט פון דא גייט אהין און לופט פון דארטן קומט אהער. סאו וואס ס'געשענט איז, א ווינט, די משמעות פון א ווינט לענינינו איז אז די גרופע, די שטיק, לאמיר זאגן, שווער אנצורופן לופט מיטן לשון שטיק, אבער די מאסע לופט וואס איז העכער, די אנגעווארעמטע לופט וואס שוועבט העכער אונזער הויט, איז אוועקגערוקט געווארן פון פלאץ און ערזעצט געווארן דורך א פרישע שיפמענט פון לופט וואס איז קאלט, דאס הייסט די אביסל אנגעווארעמטע לופט איז זיך געגאנגען ביי און געקומען איז א פרישע מאסע פון קאלטע לופט וואס איז נאכנישט אנגעווארעמט געווארן און די הייבט יעצט אן פון מתחילה, די פריערדיגע לופט לאמיר זאגן איז שוין יעצט דרײַ און דרײַסיק צו פֿיר און דרײַסיק צו פֿינף און דרײַסיק דעגרי, ווארעמער, און אויב ער איז ווארעמער מיינט עס אז ער נעמט צו ווייניגער היץ פון אונזער גוף, אבער יעצט איז איז איר פלאץ אנגעפילט געווארן מיט פרישע לופט וואס איז נאך אלץ צוויי און דרײַסיק דעגרי, צוויי און דרײַסיק, די טעמפעראטור צוויי און דרײַסיק פארענהייט אדער זיראו סעלסיוס, און ער הייבט אן פון אלף, די לופט הייבט אן פון אלף און שעפט ארויס פון אונז פריש היץ. און היות די ווינט איז ממשיך, די ווינט בלאזט א גאנצן צייט, צי קאנטיניעסלי אזוי בהמשך, אדער ס'קומט א ווינטל, בארואיגט זיך פאר א מינוט און נאכדעם קומט א פרישע ווינטל, איז ווי אפטער און ווי שטארקער די ווינט איז, אלץ קעלטער קען זיך עס פילן, ווייל אלץ אפטער און אלץ מער פון די לופט וואס איז ארום אונזער גוף ווערט אוועקגעטריבן, און אלץ אפטער און אלץ מער פרישע קאלטע לופט באזעצט זיך אויף אונז, דאס הייסט אז די היץ, אונז פארלירן מיר היץ שנעלער און אין גרעסערע קוואנטומס, און דאס איז די סיבה, ווארום דאס איז איינע פון די עיקר סיבות פארוואס די, ס'קען זיין אינדרויסן לאמיר זאגן צוויי און דרײַסיק די גראד, צוויי און דרײַסיק די טעמפעראטור, אבער ס'פילט זיך ווי אַכט און צוואַנציק. צוויי און דרײַסיק טעמפ וואלט מיר אונז געפילט אויב די לופט זיצט רואיג אויף איין פלאץ, דעמאלטס צאַפּט עס אױס אַ ביסל היץ, און די זאַך בלײַבט שטײן אױף אײן, די זאַך בלײַבט שטײן. צאַפּט אױס אַ ביסל פֿון אונדזער היץ, און דאָס איז עס. אױב אָבער ס'איז דאָ אַ װינט, פֿילט זיך עס קעלטער, װײַל אונדז האַלט מען אײַן פֿאַרלירן מער און מער היץ, און אין אַ אַלץ אַ שנעלערע מאָס געװאָנדן, װי אָפֿט די װינטל קומט און װי שטאַרק ס'איז, פֿאַרליר מיר אַלץ מער און מער היץ, במילא, אונדז קען מיר פֿילן קעלטער. סאָ, דאָס איז פּשט אין פּסוק, אַז. די וועטער איז די טעמפעטשער איז צוויי און דרײַסיק אבער די ריעל פיל וואס די מענטש פילט אויפן גוף קען זיין אפאר גראד נידריגער. יעצט אז אונז האמיר שוין אוועקגעשטעלט די כלל אז די סיבה פארוואס אונז פיל מיר קאלט איז ווייל קאלטע לופט אדער א צווייטע קאלטע זאך קומט אין בארירונג מיט אונז מיט אונזער ווארימע גוף און שעפט פון דארטן ארויס היץ אונז פארליר מיר לכבוד דעם היץ גיימיר אריבער צו וואסער וואסער איז סאך מער געדעכט ווי לופט, יא? ס'איז פשוט, אונז ווייס מיר, לופט איז זייער א שיטערע זאך, ס'איז זייער צושפרייט, די זאכן פון וואס לופט באשטייט, די פיצעלע ברעקעלעך לופט, זענען היפש צושפרייט. וואסער איז סאך מער קאנצענטרירט, סאך מער צאמגענומען. איז במילא קומט אויס ווען אונזער גוף, הויט, די הויט פון אונזער גוף קומט אין בארירונג מיט וואסער, האמיר אונז סאך מער פון די חברה וואס נעמען פון אונז צו היץ, ווייל די זעלבע שטח פון לופט און די זעלבע שטח פון וואסער איז דא סאך מער מאלעקיולס, סאך מער ברעקעלעך וואס נעמען פון אונז צו היץ. און יעצט קען מען עס זען, א מענטש קען עס פרובירן אליין, אז גיי ארויס אין די גאס אין א קאלטן ווינטערדיגן טאג, יא, לייג אריין איין האנט אין די לאז אינדרויסן אזוי אויף די לופט, און די אנדערע האנט שטעק אריין אין קאלטע וואסער, וועט די הענט אין וואסער, כ'מיין די וואסער קען זיין די זעלבע טעמפרעטור ווי די לופט אינדרויסן, וועט אבער די האנט וואס איז איינגעטונקן אין וואסער סאך שנעלער פארפרוירן ווערן ווי די האנט וואס איז אינדרויסן אויף די לופט, הגם ביידע זענען די זעלבע טעמפער, ביידע זענען צוויי און דרײַסיק די גראד, און די סיבה דערצו איז ווייל די וואסער איז סאך מער קאנצענטרירט. ס'דא סאך מער חברה, סאך מער וואסער מאלעקיולס וואס נעמען פון אונז צו היץ ווי לופט מאלעקיולס וואס זענען מער צושפרייט. און דאס איז אויך די סיבה פארוואס ווען מען וויל אפקילן א פלאש, ווייסט זאל עס זיין א פלאש ביר אדער וואס עס זאל נאר נישט זיין, א פלאש טרינקן, איז וועט עס סאך שנעלער אפקילן ווען מען לייגט עס אין קאלטע וואסער אויסגעמישט אפילו מיט שטיקלעך אייז, ווי ווען מען לייגט עס סיי אין פרידזשידער און אפילו אין ארומגענומען מיט איין סאליד פארגליווערטע שטיקל אייז. און די סיבה איז די זעלבע, ווייל ווען וואסער אויסגעמישט מיט ווען ס'ליגט אין וואסער נאכדערצו אויסגעמישט מיט אייז, ס'הייסט שטארק, איז דא סאך מער מאלעקיולס וואס קומען צו צו יעדע נקודה פונעם פלאש און קילט עס אפ, און ווען ווען די וואסער רוקט זיך נאך ווען איך מיש עס אזוי, איז מיינט עס אז ווען א וואסער שעפט שעפט ארויס אביסל פונעם היץ פונעם פלאש, טייטש אנדערע ווערטער ס'ווערט אפגעקילט, פארט ער גראד ווייטער און אויף זיין פלאץ קומט אן אנדערע, איז דאס איז די שנעלסטע וועג וויאזוי אפצוקילן א פלאש, ווען ס'זיצט אין פרידזשידער דילט עס מיט קאלטע לופט. קאלטע לופט, ווי געזאגט, איז ווייניגער געדעכט, לופט בכלל איז ווייניגער געדעכט ווי וואסער, און במילא מיט וואסער קומט צו מער לופט, מער מאלעקיולס וואס, מער מענטשעלעך, מער ברעקעלעך וואס, ס'איז דא מער קוואלן וואס ציען ארויס די היץ פונעם פלאש, און אפילו מיט איין שטיק אייז, און א א א פארגליווערטע שטיק אייז קען נישט אזוי גוט צוקומען צו יעדן ווינקל, צו יעדן ברעקל, צו יעדע פיצעלע שטיקל פונעם פלאש ווי וואסער, איז וואסער אויסגעמישט מיט אייז וואס איז אין א מצב פון באוועגונג, מען מישט עס, קילט אפ גרינטליך א פלאש די שנעלסטע. אקעי, צוריק צו די גאס און צוריק צו די לופט, נאר יעצט גיי מיר אוועק פון ווינטער און מיר גיי מיר אריבער שפרינגען שנעל צום הווה, צו זומער. איז לאמיר זאגן אז אין דרויסן איז יעצט נײַנציק דעגרי פארענהייט, ס'איז בערך צוויי און דרײַסיק פוינט צוויי און צוואַנציק סעלסיוס, ס'איז זייער הייס, אבער נײַנציק די ווען די טעמפרעטור אינדרויסן איז נײַנציק איז טאקע הייס, אבער די לופט איז נאך אלץ א משהו קעלטער ווי די דורכשניטליכע טעמפרעטור פון אונזער גוף, אונזער גוף ווי פריער געזאגט איז אין עוורידזש זיבן און נײַנציק פארענהייט, און ווען עס איז אפילו נײַנציק איז אונזער קערפער נאך אלץ ווארעמער ווי די לופט אינדרויסן, איז אויב די לופט איז קעלטער ווי אונזער גוף האָט ער װאָס צו נעמען פֿון אונדז? יאָ, ער האָט נאָך פּלאַץ װוּ אַרױפֿצוגײן. ער האָט נאָך װוּהין. ער האָט נאָך. ס'איז נאָך געבליבן אַ פּאָר מעלות, אַ פּאָר דעגריס, װאָס ער קען אַרױפֿגײן. איז במילא נעמט ער נאָך פֿון אונדז, אַזױ לאַנג װי ער נישט זאַט ביז אױבן צו דער פּאָינט, אַז ער גײט ממש ברעכן, װי לאַנג ער קומט נישט אָן צו זיבן און נײַנציק, גײט ער נעמען, נעמען און נעמען. שױן. איז, װי פֿאַרשטענדלעך, די. ווען די ווען די לופט איז נײַנציק נעמט ער ווייניגער נעמט זי ווייניגער היץ פון די הויט ווי ווען ס'איז דרײַסיק ווייל ס'איז ס'איז דא זייער א קליינע חילוק נאר ווען ער האלט שוין נאך די פלייש און נאך די קוגל און נאך די פערפל ער האלט שוין ממש צום סוף ביי די קאמפאוט ער געט נאך קען נאך אביסל אריין שטופן אין זיך יא סאו נעמט עס ווייניגער אבער ס'נעמט איז די היץ וואס זיצט די לופט וואס זיצט אויף אונזער הויט העכער אונזער הויט איז ווארעמט זיך אן. יא, נעמט אביסל פון אונזער היץ, און אויף אמאל קומט א ווינטל, עס קומט א ווינטל און טוט די זעלבע זאך ווי פריער ווינטער, ער געט א, דער ווינטל מיינט אז די לופט וואס איז יעצט ארום אונזער הויט געט א פאר אוועק און ס'קומט פרישע לופט, עס קומט פרישע לופט וואס איז קילער ווי די לופט וואס איז יעצט געווען לעבן אונז, וואס איז ביז יעצט געווען אין קאנטאקט מיט אונזער הויט, די לופט וואס איז ביז יעצט געווען אין קאנטאקט מיט אונזער הויט איז אנגעווארעמט געווארן, ס'האט גענומען היץ פון אונז, עס קומט א ווינטל, יענע לופט וואס איז ביז יעצט געווען לעבן אונז גייט אוועק און עס קומט פרישע. די פרישע לופט איז דאך קילער ווי די לופט וואס איז ביז יעצט געווען לעבן אונז, און די קילערע לופט נעמט פון אונז מער היץ ווי די לופט וואס איז ביז יעצט געווען. די לופט וואס איז ביז יעצט געווען איז שוין זאט, שוין אנגעווארעמט, קען כמעט מער נישט עסן קיין היץ, קען כמעט מער נישט נעמען קיין ווארעמקייט פון אונז, שוין נישט דא קיין פלאץ, אבער די פרישע, איז קילער, מילא נעמט עס מער היץ, און אז ס'נעמט מער היץ מיינט אז אונז זעמיר אפגעקילט, אונז וועמיר אפגעקילט, און דאס רופן מיר אונז אז ס'איז געקומען א פרישע ווינטל, א קאול בריז, א ווינטל איז געקומען, אה, מחיה, אביסל אפגעקילט די זאך, אבער די סיבה פארוואס אונז פילן מיר אויפגעפרישט, פארוואס א ווינטל פילט זיך אזוי פריש, אזוי ריפרעשינג, איז נישט וועגן די ווינט,

איז הייס און דאס קילט עס אביסל אפ, אבער ס'איז די זעלבע זאך. די זעלבע פעולה, די זעלבע פראסעס, און די זעלבע תוצאות. נאר ווי דען שטעל דיך פאר אז די וועטער נביא זאגט. היינט גייט זיין נײַנציק דעגרי מיט א ווינט טשיל פעקטער וואס גייט עס מאכן פיל די ריעל פיל טעמפעטשער גייט זיין אַכט און אַכציק. שטימט נישט, נו. אבער בעצם קען מען זאגן די זעלבע ווערטער אויף זומער ווי אויף ווינטער. און די זעלבע זאך ווינטער האט נישט קיין פשט צו זאגן אז ס'גייט זיין אַכצן דעגרי אבער ס'גייט זיין א קול בריז וואס גייט עס מאכן פילן ווי דרייצן, בעט איך. דא א א זייטיגע זאך אז אונטער א שאטן פילט מען אויכעט פילט זיך לופטיגער ווייניגער הייס ווי אונטער די זון, אבער דאס האט צוטון מיט דעם וואס די די שאטן וואס ס'זאל נאר נישט זיין, א דעכל אדער א בוים, פארשטעלט פארשטעלט די א חלק פון די היץ, די די היץ די שטראלן וואס קומען פון די זון, ס'פארשטעלט עס אז א חלק קומט נישט אן צו אונז. ס'איז די ס'איז א ענליכע בחינה, ס'איז א נאנטע קרוב צו טונקעלע קאלירן ווען מען טראגט קליידער פון מער טונקעלע קאלירן דורך אויס זומער איז הייסער פילט זיך עס הייסער ווי ווען מען טראגט מער בגדים מיט ליכטיגערע קאלירן, די סיבה איז ווייל שווארצע די קאליר שווארץ זאפט איין אין זיך אלע כמעט אלע זון שטראלן וואס ס'קומט אן דערצו און ווייס קלאפט עס צוריק, ווייס רעפלעקט רוב פון די היץ רוב פון די היץ וואס קומט פון די זון איז במילא ווען מען טראגט א שווארצן בגד לאט עס דורך, ס'לאט דורך רוב היץ און ס'קומט אן צו אונז, ס'ווארעמט עס אן, ס'ווארעמט אן די לופט ארום אונז וואס ווארעמט אונז אן און דעם גוף, און ווייס איז פארקערט, ווייס קלאפט אפ, ריפלעקט, רוב פון די היץ, במילא ס'לאזט עס נישט דורך, ס'איז אזא מין שוץ, א פאנצער, וואס האלט אפ א גרויס חלק פון די היץ פון די זון אנצוקומען ביז אונז, נאנט צו אונזערע גופים. איז א ענליכע בחינה איז מיט א איז מיט א שאטן מיט אונטער א ווי געזאגט אונטער א דאך אונטער א בוים וואס עס זאל נאר נישט זיין אז ס'פארשטעלט ס'שטעלט אפ א חלק פון די היץ וואס די זון געבט פון זיך ארויס פון אנקומען ביז אונז. איז א אינטערעסאנטע זאך א זייטיגע זאך אזוי די זוהר ברענגט ס'איז דא אידן. וואס פירן זיך אז שבת גייט מען אנגעטון אין ווייסן, ווען ס'קומט צו יום כיפור גייען מיר אלע אין ווייסן, א קיטל, ס'איז דא אידן וואס טוען זיך אן יעדן שבת טוט מען זיך אן ווייס, און די זוהר הקדוש ווייזט אן אויף א פלאץ אז די וואס דינען די כוכבים און מזלות און שבת דינען זיי האבן זיי עפעס א שייכות א קשר מיט שבתאי מיט די שטערן שבתאי איז זיי זאלן טאקע זיין אנגעטון אין שווארצן אבער די אידן עמא קדישא, עם ישראל קדושים וואס האבן נישט קיין, זיין לשון, אין להם חלק ונחלה בכוכבים ומזלות אלא בקדוש ברוך הוא בלבדו, זיי האבן זייער קשר גייט דירעקט צום אייבערשטן, זיי זאלן זיך אנטון ווייס, און ס'קען זיין לפי זה איז אז יענע וואס זוכן עפעס א שייכות מיט עפעס א שטערן דורכאויס שבת איז האט די שייכות, טו דיך אן שווארץ און זאפ איין אין זיך די ליכט, די השפעה פון יענע שטערן, אבער אידן וואס זייער קשר גייט דירעקט מיטן אייבערשטן איז זיי עס גוט, זיי קענען זיך אנטוען אין ווייסן און אזוי ווי אפווארפן, צוריק שיקן די שטראלן אפשר צו די זון, ווער ס'זאל נאר זיין, שיקט ארויס השפעה, שיקט ארויס שטראלן, היץ, ליכט, און איך ווארף עס צוריק, איך דארף עס נישט, איך האב א שייכות, א קשר דירעקט מיטן אייבערשטן. נחזור לגופו של ענין, און צו האַלט מען בײַ, צו האַלט מען בײַ די, האָבן שױן געדעקט די הײסע לופֿט, די קאַלטע לופֿט, די װינטל און די ריל-פֿיל טעמפּערטשור. יעצט לאָמיר גײן צו שװײס. װען ס'איז הײס אין דרױסן און אונז שװיץ מיר, ס'הײסט אַז די גוף גיט אַרױס פֿון זיך װאַסער, און דעמאָלט קומט אַ לופֿטל פילט זיך עס אסאך פרישער ווי ווען מ'איז נישט באדעקט מיט שווייס, יא ס'איז א מציאות וואס אונז אלע קען מען פונעם לעבן, אז ווען מ'שוויצט און ס'קומט א ווינטל פילט זיך דער ווינטל, מ'רעדט מ'שוויצט און ס'איז הייס אינדרויסן, פילט דער ווינטל מער פרישער, ס'קילט בעסער אפ ווי ווען די זעלבע ווינטל קומט בשעת אונז האבן נישט אויף זיך קיין שווייס. און די סיבה דערצו איז ענדליך ווי פריער מיט די לופט בכלל, מיט א קנייטש אז די. שווייס וואס זיצט אויף אונזער הויט נעמט אויכעט היץ פון אונזער גוף. ער נעמט אבער מער. פארוואס נעמט שווייס מער? ווייל שווייס וויל נישט סתם אזוי אנגעווארעמט ווערן, שווייס וויל אויסוועפן. וואס אויסוועפן מיינט אז די וואסער, שווייס איז דאך סוף כל סוף וואסער, ס'איז פליסיגקייט, אז די פליסיגקייט צעשפרייט זיך. די מאליקיולס, די לופט, די וואסער מאליקיולס, פון וואס שווייס באשטייט, פונקט ווי יעדע אנדערע וואסער, יעדע אנדערע פארעם פון וואסער, איז קאנצענטרירט און ס'וויל זיך צושפרייטן. דאס מיינט אז ס'וועפט אויס. וועפט אויס מיינט אז ס'האט זיך גענוג צושפרייט אז ס'איז, זענען גרינגער געווארן און זיי לויפן אוועק פון אונז. אזוי ווען זיי, בשעת זיי לויפן אוועק ווערט טרוקענער און טרוקענער, ווען די לעצטע פאר. וואסער, שווייס מאלעקיולס זענען, האבן אונז פארלאזט, דעמאלטס איז טרוקן, די שווייס איז מער נישטא, ביז ס'קומט אונטער פרישע, פארשטייט זיך. איז די כח וואס די שווייס דארף צו קענען אויסוועפן, פאדערט מער ענערדזשי, מער היץ, ווי סתם אזוי וואסער צו ווערן אנגעווארעמט. אין אנדערע ווערטער, ווען שווייס זיצט אויף אונז, שעפט עס אויך פון אונז אויס היץ, נאר ס'שעפט אויס מער היץ ווי סתם לופט וואס זיצט, וואס דרייט זיך ארום העכער אונזער הויט, לעבן אונזער הויט. ס'איז פונקט ווי די לופט פריער, איז די זעלבע זאך אויך די שווייס יעצט, ס'צאפט אויס פון אונז היץ זייער זייער צוביסלעך בהדרגה, א טראפ אויף אמאל, אונז באמערקט מיר עס נישט. ווען באמערקט מען עס? ווען ס'קומט אונטער א פרישע שיפמענט, פריער מיט די לופט אויך, ס'קומט אונטער א ווינטל, די ווינטל שטופט אוועק די אנגעווארעמטע לופט און ברענגט פרישע לופט וואס הייבט יעצט אן פון אלף, הייבט אן יעצט זיך אנווארעמען פון דער נידריגער טעמפעראטור וואו ס'שטייט, דעמאלטס פילט מען פלוצלינג, פילט זיך אפגעקילט. איז מיט שווייס פילט מען דעם חילוק נאך שטערקער, ווייל דער שווייס, דער וואסער, האט אויסגעצאפט פון אונז א גרעסערע קוואנטום פון היץ ווי סתם לופט. איז ווען ס'קומט יעצט אן א ווינטל, ס'הייסט און ס'קומט יעצט אן פרישע שיפמענט פון לופט וואס וויל זיך אנווארעמען פון אונזער נאך הייסערע קערפערס, דעמאלטס פילן מיר דעם אויפגעפרישקייט, מ'פילט דעם פרישן ווינטל אזוי מ'רופט עס, און ביי שווייס פילט מען עס נאך מער, ווייל דער חילוק איז גרעסער. דאס הייסט די היץ וואס אונז האבן פארלוירן נאכדעם וואס שווייס האט זיך איז געזיצן אויף אונז, איז א גרעסער מער היץ ווי סתם אזוי ווען שווייס איז נישט דארטן. וועגן דעם ווען ס'קומט אונטער א א ווינטל ווען מ'שוויצט, אדער מ'איז נאס בכלל, דעמאלטס פילט זיך עס פרישער, קעלטער, לופטיגער ווי סתם אזוי. יעצט שווייס, ווי פריער געזאגט, כדי אונז זאל מיר ווערן טרוקן, די שווייס זאל אונז פארלאזן, זאל אראפגיין פון אונז, דארף ער האבן וואו צו גיין. וואו גייט די שווייס? שווייס גייט צו די לופט ארום און ארום, דארטן אהין וועפט עס אויס. וואס הייסט אהין וועפט עס אויס? דארטן די די מאלעקיולס צעשפרייטן זיך און זיי לויפן אהין. דאס איז אבער אזוי גוט אזוי לאנג ווי ארום און ארום איז טרוקן. ווען ארום און ארום איז טרוקן, קען עס דערהייבן, קען די לופט דערהייבן נאסקייט. אויב אבער די לופט ארום און ארום איז נאס, ס'איז יומעד ווי מען רופט עס, דעמאלטס איז סאך שווערער פאר די שווייס אויסצואוועפן, ער האט נישט וואו צו גיין. ס'איז פונקט ווי ווען די לופט אינדרויסן, די טעמפעראטור זאל זיין די זעלבע ווי אונזער גוף, זאל זיין זיבן און נײַנציק פונקטליך, דעמאלטס העט די לופט נישט נעמען פון אונז קיין היץ, ער האט נישט וואס צו טון דערמיט. נישטא ווי ס'זאל גיין, ס'איז פול ביז אויבן, איז די זעלבע זאך מיט שווייס, כדי שווייס זאל קענען אויסוועפן דארף די נאסקייט האבן ווי צו גיין, אויב ארום און ארום איז נאס האט ער נישט ווי צו גיין, און וועגן דעם ווען ס'איז אינדרויסן יומיד ווען די לופט איז פייכט דעמאלטס בלייבט די שווייס זיצן אויף אונז. און ווען די שווייס בלייבט זיצן, אנגעווארעמט ווערט ער, ער נעמט היץ פון אונזער גוף, פון די הויט, אבער ער האט נישט וואו צו גיין, בלייבט ער דארטן, טרעפט מען זיך אזוי ארום מיט אזא האלב קלעבעדיגע נאסע ווארימע געשפענסט, אזא געמויזאכטס וואס קריכט אויפן גוף און קריכט אויף די נערוון, און ס'מאכט אונז נאר פילן אומגעשמאק, אומבא'טעמ'ט. אונז האב מיר נישט די געלעגנהייט, אונז האבן אסאך א קלענערע געלעגנהייט זיך אפצוקילן, ווייל די נייע לופט אפילו וואס די ווינט ברענגט האט נישט אזוי קיין צוטריט געהעריג צו אונזער גוף אוועקצונעמען פון דארטן היץ, ווייל ס'איז שוין צוגעדעקט מיט מיט אנגעווארעמטע נאסקייט וואס וויל בשום אופן נישט אוועקגיין פון דארטן, און דאס רופט זיך בלשון וועטער נביאים די היט אינדעקס, די היט אינדעקס איז די די ציפער דערפון זאגט ווי גוט די די מצב יעצט מיטן וועטער, הכל בכל מכל, מיט די היץ, מיט די נאסקייט, מיט די ווינט, ווי שטארק די אונזער גוף האט א מעגליכקייט זיך אפצוקילן יעצט אין דעם מצב וויאזוי ס'שטייט יעצט ווי די וועטער האלט יעצט, ווי גוט אונז האמיר א יכולת זיך אפצוקילן. יעצט וואס געשענט אבער איז אלעס וואס ביז יעצט געזאגט געווארן האמיר גערעדט ווען די טעמפרעטור פון די לופט איז נידריגער ווי פונעם גוף, וואס טוט זיך אבער אויב ס'איז הייסער אינדרויסן ווי ס'איז אין אונזער גוף, ווי די הויט, די דורכשניטליכע טעמפעראטור ווי געזאגט וואס איז זיבן און ניינציג פארנהייט, דעמאלט שפילט זיך אפ די זעלבע זאך נאר אויף פארקערט, פארקערטע היכי תמצא, די לופט האט מער היץ ווי אונזער גוף און ווען ס'קומט אין בארירונג מיט די הויט וויל ער פטור ווערן, מיין האט דאך ווי אויסצולייגן אביסל פון די היץ, געט ער עס אריין געט ער עס פאר אונז. אין אנדערע ווערטער, די הייסערע לופט ווארעמט אן אונזער גוף. און יעצט טרעפט מען זיך אין א מצב פונעם פריערדיגן ווינד טשיל פעקטאר, וואס מיר האמיר ווינטער טרעפט מען זיך מיט א ווינד היט פעקטאר, דאס הייסט אויף וויפיל די לופט ארום אונז וועט גאר ווייטער אנהייצן נאך הייסער מאכן אונזער גוף. און די זעלבע זאך שפילט זיך אפ מיט שווייס, וואס האט דא א פארקערטע תוצאה, יא אונז שוויץ מיר, די גוף געבט ארויס פון זיך וואסער, יעצט נארמאל ווען די וואסער, די שווייס וועט נעמען היץ פונעם גוף כדי צו קענען אויסוועפן, צו כדי צו זיך קענען אויסטרוקענען, אראפלויפן פונעם גוף, איז אונז פארדין מיר עפעס דערפון, אונז פארדין מיר אז אונזער גוף ווערט אביסל אפגעקילט פון די היץ וואס די שווייס צאפט ארויס, נעמט אוועק פון אונזער גוף. אבער ווען די טעמפעראטור אינדרויסן איז העכער ווי די טעמפעראטור פון אונזער גוף, געשענט א פארקערטע זאך, דאס הייסט די שווייס טוט זיך ווייטער זיינס, ער האט זיין רצון, ער וויל אויסוועפן, אבער היות די לופט ארום און ארום אים אינדרויסן איז הייסער ווי די גוף, וועט ער נעמען היץ פון אינדרויסן אויסצווועפן, און וואס ס'וועט געשען איז אז פון איין זייט ווען מען יעצט פארליר מען פליסיגקייט, שווייס מיינט אין אנדערע ווערטער אז די גוף פארלירט ליקוויד, עס דארף די גוף דארף נויטיגט זיך אין פליסיגקייט ב פ אייביג בפרט ווען עס איז הייס אינדרויסן, איז יעצט ווען עס איז הייסער אינדרויסן ווי עס איז אין אונזער גוף פארליר מען פליסיגקייט פון איין זייט און יעצט פארדין מען גארנישט דערפון ווייל די שווייס נעמט נישט קיין היץ פון אונזער קערפער און אנשטאטס ווענדט עס זיך כלפי חוץ און נעמט די היץ פון אינדרויסן פליסיגקייט פארליר מען און אונזער גוף בלייבט הייס. עס ווערט נאך מער אנגעהייצט פון די לופט אינדרויסן ארום אונז וואס איז הייסער ווי אונזער גוף און האט במילא ווי אויסצולאדן, אפצולאדן אביסל פון די הייסע מאסע וואס עס שלעפט אויף זיך. דאס איז אויך די סיבה פארוואס ווען די טעמפערעטשור אינדרויסן איז הייסער ווי די טעמפערעטשור פונעם גוף, אז א פען טוט נישט גארנישט אויף, נישט נאר אז עס טוט נישט גארנישט אויף, נאר עס ברענגט פארקערטע תוצאות. ווייל די פען טוט דאך די זעלבע זאך ווי די ווינט, אז ער נעמט לופט וואס אונז האבן מיר געהאט לעבן אונזער גוף וואס איז שוין אביסל אפגעקילט געווארן ווייל ס'האט שוין אויסגעלאדנט פון זיך אביסל היץ, און ס'ברענגט א פרישע כוואליע פון הייסע לופט וואס איז נאך נישט אפגעקילט געווארן און הייבט פריש אן אפלאדענען פון זיך זיין היץ אויף אונזער גוף. דאס הייסט א פען ווען אינדרויסן איז הייסער ווי אינעווענדיג ווי אינעם גוף שאדט נאר. נישט נאר אז ס'טוט גארנישט אויף, נאר פארקערט, ס'מאכט נאך ערגער די מצב. און די זעלבע זאך, פארשטייט זיך, עס מיט א ווינט. א ווינט אין אזא טאג מאכט נאר ערגער. ס'טוט נישט גארנישט אויף, ס'פילט נישט ווי די פרישע לופטל וואס אונז פילן מיר אפטמאל זומער, פילן מיר אונז נישט ווען אינדרויסן איז צו הייס. פאר די זעלבע סיבה. און דאס איז אויך די יסודות'דיגע געדאנק אונטער אויף וואס די קרן הלוואות איז געגרינדעט געווארן. פונקט ווי שווייס האט די קרן הלוואות די אידן וואס שטייען אונטער דער קרן הלוואות האבן אויכעט א רצון אויסצווועפּן פון זיך דאס געלט און אז ס'זאל גיין צו אנדערע אידן וואס נויטיגן זיך דערינען וואס קענען עס נוצן איז פאר דעם צוועק איז געגרינדעט געווארן דער קרן הלוואות פאר אידן, ביזנעסלייט וואס ווילן ווערן ביזנעסלייט, ווילן אריינגיין אין ביזנעס אדער זענען אין ביזנעס און ווילן עקספענדן באקומט מען א הלוואה אינטערעסט פרי מיט גרינגע תנאים און דער טעלעפאן נומבער איז סעווען טרי טו, טו טו עיט, עיט טרי סעווען פאר,